קודם האב איך געוואלט מעורר זיין אז מענטשן האבן מיך אויפגעקאלט אז זיי האבן גענומען פראפעשענעלס צו טוישן די געז רענטש און נאך א מזל זיי האבן עס געטוהן ווייל איינער האט מיר געזאגט אז מען האט נישט גענוג טייט צוזאמגעדרייט די צוויי פייפס און ער האט גענומען א שוועבעלע צו זעהן צו עס איז דא א ליעק און ס'האט שיער אנגעכאפט דאס גאנצע הויז ער האט נאך א מזל ער געהאט אן עקסטינגושער וואס ער האט עס אויסגעבלאזן ווייל ער געהאט א פראפעשענעל אבער דער אמת איז ער איז נישט פראפעשענעל ווייל דאס טשעקט מען אנדערש דאס טשעקט מען מיט אביסל וואסער מיט אביסל זייף מען לייגט עס ארויף דארט ווי מען האט צוזאם געדרייט, און טאמער איז דא באבלס הייבט אן די זייף צו באבלען, סאו ער איז פראפעשענעל, נאר ער האט אויך געלערנט אין סענדס סטריט אין סאטמאר חדר וויאזוי מען מאכט געז רענטשעס. צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן, אז די שטריק מיט וואס מען בינדט צו די מצות איז מען יעצט געקומען דערויף אז ס'האט דערין אזא מעל, אלעס ווערט געמאכט צו זיין הארט מיט מעל, יעצט כ'האב געזען. אז ס'איז אין עפעס א ירחון, און אין דעם ירחון איז עדווערטייזט אז ווער ס'באצאלט עס איז געווען דער טויבנפעלד. האב איך געוואלט זאגן פאר טויבנפעלד אז אויסער דעם מ'זאל אבאכט געבן אויף די שטריק איז נאך דא נאך זאכן אויכעט, מ'דארף אבאכט געבן אז מ'זאל נישט טאטשן קינדער, באט עניוועי, טאמער ס'איז א ריכטיגע הערה דארף מען עס קבל אמת ממי שאמרו, מ'סתם באצאלט געלט פאר דעם אזוי אז זיין נאמען זאל נישט גיין לטמיון. למעשה דארף מען וואטשן, מ'דארף. אויפשניידן אלע מצות, די באקסעס מיט וואס מען האט ארום גענומען, אמאל פלעגט מען מאכן מיט קלעבעכץ, האט מען געזאגט קלעבעכץ האט מעהל, היינט מאכט מען מיט שטריק, יעצט קומט מען דערויף אז שטריק האט אויך מעהל, איז דארף מען דאס אלעס ארויסנעמען פאר פסח, און אויפשניידן, ארויסנעמען און ארויסווארפן. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, אז אם ירצה השם מארגן, מאנטאג, ערב פסח, דארף מען לערנען דעם בריוו פונעם איש אלוקים קדוש הגאון הקדוש ר' שמשון פון אוסטראפאליע, ער שרייבט דא אז ווער ס'לערנט עס באמת פארשטיין זיינע זאכן קען מען דאך במילא, עס איז דאך נאר אז מ'לערנט, און ער זאגט ווער ס'לערנט עס האט מען אים מודיע געווען פון הימל, אחר זאת הודיעו אותי רזא דנא האט מען מיר געזאגט נאך א סוד שכל המעיין בסוד נפלא ונורא הזה על מכונו ווער ס'לערנט דעם סוד פון יציאת מצרים דעם בריוו אפילו פעם אחת בשנה נאר איינמאל אין יאר וביותר בערבי פסחים. מובטח שהוא ניצול, כל אותה שנה מכל מכשול, ווערט ניצול פון א מכשול און ממיתה משונה, ושום אונס, ואל ימשלו בו אויביו, זיינע פיינט וועלן נישט האבן קיין שליטה אין אים, וכל שונאיו יפלו תחתיו, און אלע שונאים וועלן אראפפאלן פאר אים, כל אשר יפנה יצליח וישכיל, איבעראל ווי ער וועט זיך ווענדן וועט ער מצליח זיין און ער וועט קלוג ווערן, אמן סלה. סאו דארף מען דאס זעהן אז מען זאל זאגן דעם בריוו, ס'ווערט געברענגט כמעט אין אלע הגדות, און ס'איז דא ווי מען זאגט פון ווי עס צו טרעפן. יעצט. כ'האב געוואלט נאך א זאך מעורר זיין וואס מען האט מיר געזאגט אז ס'איז ריכטיג, כ'האב עס אויסגעטשעקט, מען גייט אין די אמיוזמענט פארקס און אפילו אין סטארס איז דא אזעלכע געימס ווי א קינד דרייווט א קאר שנעל און פארט און אלעס, לעצטנס איז אין די אלע דא זייער מיאוס'ע פיקטשערס, פלוצלינג זעהט מען א מיידל זייער נישט צניעות'דיג אנגעטוהן מיט די אלע זאכן, די ווארט איז נישט אז יענער וויל דרייוון די קאר, די ווארט איז מען רייצט אן די יונגע קינדער מיט די יונגע מיידלעך ביי די גוי, און אז אונז אידן שפילן מיר אויך דערויף, פאלן מיר אויך נעבעך אריין, וויל איך נאכאמאל בעטן קיינער זאל נישט לאזן די קינדער גיין חול המועד'יגן אליין, נישט יונגלעך און נישט מיידלעך, מיטגיין מיט די קינדער. און מען זאל וואטשן יעדע זאך וואס זיי טוען, נישט כ'האב שוין געזען, אה ס'איז א געים, ס'פארט א קאר שנעל, ניין ניין ניין, שטיי און וואטש פון אנפאנג ביז צום סוף, יו וויל בי שאקט וואס דא גייט אלס פאר. און איך וויל נאכאמאל זאגן, כ'האב געזאגט אסאך דרשות, קען זיין מ'האט נישט געהאט צייט צו הערן, דער מדרש ברענגט אז משה רבינו איז געקומען זאגן, הגיע זמן גאולתכם, מ'גייט ענק אויסלייזן, און אידן האבן געשריען ווי קען דאס זיין אמת, גאנץ מצרים איז פול פון אונזערע עבודה זרות און פון אונזערע אנדערע זאכן, טינוף עבודה זרה, האט געזאגט דער משה רבינו, דארפטס ענק נישט זארגן, דער אייבערשטער זוכט יעצט ענק, כי חפץ בכם השם, דער אייבערשטער זוכט ענק, עטס דארפטס יעצט נישט זוכן דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער זוכט יעצט ענק, ס'איז אתערותא דלעילא, דער אייבערשטער קומט אראפ און ער זוכט כלל ישראל, און מיט דעם דארף מען צוגיין צום יום טוב און צום סדר. מ'דארף אויך גוט וויסן ווער ס'איז נזהר אז מ'זאל נישט עובר זיין אפילו אויף א משהו חמץ אום פסח ווערט ניצול פון גרויסע עבירות א גאנץ יאר דארף מען דאס נישט האלטן גרינג מ'דארף פארקויפן דעם חמץ מ'דארף מבטל זיין דעם חמץ און פארברענען דעם חמץ און דאס הויז מוז זיין זויבער נאטירליך און אזוי קען מען צוגיין צום הייליגן יום טוב. האטס מיר אלע א פרייליכן יום טוב און יעדער זאל זיך אויסבעטן אלעס גוטס וואס מען ברויך, אזוי ווי ראש השנה יעצט, נאר ס'איז מיט אהבה קען אסאך מער אנקומען ווי מען קומט אן ראש השנה און יום כיפור, און בפרט נאך פסח איז אהבה, און דער אייבערשטער איז חפץ בכם השם, אזוי זאגט משה רבינו פאר די אידן אין מצרים, זארגטס ענק נישט דער אייבערשטער זוכט יעצט ענק. זייטס אלע געזונט און האטס א פרייליכן יום טוב. האב איך אויך געזאגט יעדער זאל קויפן א סמאוק דיטעקטער און א געז דיטעקשאן, ס'הייסט קארבאן מאנאקסייד דיטעקטער, טאמער חלילה ס'ליעקט ערגעץ געז און דאס טוט אנצינדן א פייער אדער וואס, די גאנצע הויז קען ארויף גיין אן פלעימס. מען זאל אויכעט וואטשן אז נאר די טאטע זאל גיין צום שריפת חמץ, די קינדער זאלן שטיין ווייט, די טאטע זאל אויך נישט שטיין נאנט צו עס אריינווארפן, און ס'וועט זיך שוין ברענען פון זיך אליינס, ער זאל ווארטן ביז ס'ברענט אפ, און ער זאל זאגן דעם כל חמירא. אבער גייטס אוועק ווייט, ווייל ס'איז דא משוגעים וואס זיי לייגן אריין זאכן וואס זיי קענען עקספלאודן, און ס'קען געשען אן אומגליק. און מען זאל נישט לאזן די קינדער שטיין נאנט, און לאזטס נישט די קינדער זאלן זיך שפילן דארט, ווייל ס'איז שוין נאכן זמן שריפת חמץ, ס'פאלט אויף אים ארויף שטיקלעך חמץ אויף די שיך, ער גייט דארט ארום, ס'איז דא פיל מיט ברעקלעך, ער קומט אהיים, ער ברענגט עס אהיים אינדערהיים אריין. און אויך די זעלבע די וואס זיי גייען צו די מצה בעקערי באקן ערב פסח מצות, זאלן וואטשן זייער שטארק אז ווען די קינדער קומען אהיים, צו אפילו ווען דער מאן קומט אהיים, ער זאל זיך גוט אפקלינען אינדרויסן, און לאזן די קליידער ביז נאך יום טוב, ווייל אין די בעקערי מען שוויצט, מען שטופט זיך, און עס איז דארט נאס, און ס'איז מעל, און דאס איז חמץ. שוין, האטס אלע א פרייליכן יום טוב און כל טוב.